בעזרת השם יתברך מסכת פסחים דף נ ג, מיר הייבן אן דף נ ג עמוד א', אויבן, תנו רבנן, זאגט די הייליגע גמרא, תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, אוכלים בענבים עד שיכלו דליות של אוכל, מען מעג עסן טרויבן אין א שמיטה יאהר ביז די טרויבן ענדיגן זיך אין די פלאץ וואס הייסט אוכל, וואס דארט פלעגט זיך ענדיגן די לעצטע די טרויבן פונעם פעלד, און אזוי ווי מ'האט נעכטן געשמועסט, אז מען מעג עסן פון א פירא ווילאנג ס'איז נאך דא פון די פירא אויפן פעלד, און ממילא זאגט די ברייתא ווען די טרויבן ענדיגן זיך אין די פלאץ וואס הייסט אוכל, דעמאלטס איז א סימן אז ס'איז שוין מער נישט דא קיין טרויבן אויפן פעלד, ווייל דאס איז די לעצטע פלאץ וואו ס'איז געבליבן טרויבן, און ווען ס'ענדיגט זיך דארט די טרויבן, דארף מען מבער זיין די טרויבן פון שטוב. זאגט אבער די ברייתא, אם יש מאוחרות מהן, ס'האט זיך יא געמאכט אמאל אז ס'איז געווען ערגעץ אנדערש טרויבן געבליבן אויפן פעלד, איז במילא ביי אזא ציור וואס איז יש מאוחרות מהן, אוכלין עליהן, מעג מען ווייטער עסן טרויבן ביז ס'ענדיגט זיך די טרויבן דארט וואו ס'איז דא, זאגט די ברייתא ווייטער, אוכלים בזיתים עד שיכלה אחרון שבתקוע, מען מעג עסן זיתים ביז ס'ענדיגן זיך נישט די זיתים אין תקוע, תקוע איז געווען א שטאט וואס איז געוואקסן דארט גאר אסאך זיתים, רש י ברענגט דא די גמרא אין מנחות, וואס די גמרא אין מנחות זאגט אז די מענטשן פון תקוע זענען געווען גאר קלוג ווייל ס'איז געווען דארט אסאך שמן זית, על כל פנים, ווען ס'ענדיגט זיך די זיתים אין תקוע, דאס איז א סימן אז ס'איז מער נישט דא קיין זיתים אינדרויסן און דעמאלטס דארף מען מבער זיין, ביז דעמאלטס דארף מען נישט. ר' אליעזר אומר, ר' אליעזר קריגט זיך, און ער זאגט עד שיכלה אחרון של גוש חלב, אז ביז די זיתים ענדיגן זיך אין גוש חלב, דאס איז א צווייטע פלאץ, אויך געווען א פלאץ וואס איז געווען דארט אסאך זיתים, רש י זאגט דאס איז געווען די חלק פון אשר, אזוי ווי שטייט אין פסוק ווי משה רבינו האט דארט געווינטשן די שבט אשר שטייט וטובל בשמן רגלו, איז געווען דארט אסאך שמן, על כל פנים, זאגט ר' אליעזר ביז ס'ענדיגט זיך דארט די זיתים, מעג מען נאך האלטן זיתים אין שטוב, כדי שיהא עני יוצא ואינו מוצא, לא בנופו ולא בעיקרו רובע, ס'טייטש דארף זיך אזוי ווייט ענדיגן די זיתים אינדרויסן אז טאמער א עני גייט ארויס זוכן זאל ער נישט טרעפן נישט אויבן אויפן בוים נישט אונטן אפילו א רובע הקב אזוי ווייניג זיתים ווען מ'האלט דארט דארף מען מבער זיין, זאגט די ברייתא ווייטער, אוכלים בגרוגרות, גרוגרות דאס איז אויסגעטריקענטע תאנים, מעג מען דאס עסן עד שיכלו פגי בית היני, ביז ס'ענדיגן זיך די פגי בית היני, וואס בית היני דאס איז א נאמען פון א פלאץ, פגי בית היני איז טייטש אז די תאנים פון בית היני זענען קיינמאל נישט געצייטיגט געווארן, ס'איז אלעמאל געבליבן פגים, קליינע תאנים, אבער ווען ס'ענדיגט זיך דארט די תאנים, דאס איז געווען די לעצטע, דעמאלטס איז די חיוב פון ביעור. זאגט די ברייתא ווייטער, אמר רבי יהודה, רבי יהודה קריגט זיך, און רבי יהודה זאגט אז ניין, לא הוזכרו פגי בית היני אלא לענין מעשר, וואס טייטש ווען איז דערמאנט געווארן דאס אז פגי בית היני הייסט א פירא, דאס איז נאר לענין מעשר, און ער ברענגט טאקע א מימרא אז פגי בית היני ואהיני דטובינא די פגים די תאנים פון בית היני און די תמרים וואס וואקסן אין טובינא איז חייבים במעשר זיי זענען מחויב במעשר, זאלסט נישט מיינען אז היות וואס ס'איז קליינע פירות זענען זיי פטור פון מעשר איז די דין ניין. זענען מחיוב במעשר, אבער וואס זאגט רבי יהודה, לגבי שביעית לגבי שמיטה הייסט נישט די תאנים קיין געהעריגע תאנים, מילא קען מען זיך נישט פארלאזן אויף דעם אז ס'איז דא פגי בית היני און האלטן ווייטער תאנים אין שטוב, נאר מען דארף שוין מבער זיין פארדעם ווען ס'ענדיגן זיך די געהעריגע תאנים, איז על כל פנים די ברייתא ממשיך, אוכלים בתמרים, מען מעג עסן תמרים עד שיכלו אחרון שבצוער, ביז ס'ענדיגן זיך די לעצטע תמרים אין צוער, רבי שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל זאגט, דאס האבן מיר שוין נעכטן געזען, אוכלין על של בין הכיפין, ואין אוכלין על של בין השיצין, אז ס'ווענדט זיך וואו די תמרים געפינען זיך, נאר טאמער די תמרים געפינען זיך לעבן די בלעטלעך פונעם דקל בוים, דעמאלטס הייסט נאך אז ס'דא תמרים אויפן פעלד, אבער טאמער ס'איז נאר דא תמרים אונטן ביים דקל בוים, וואס דארט איז דא דערנער און די חיות קענען נישט צוקומען דערצו, דאס הייסט נישט אז ס'איז דא תמרים אין פעלד און מען דארף שוין מבער זיין. פרעגט אבער די גמרא ורמינהי, כ'על דיר א סתירה פרעגן פון די גאנצע ברייתא וואס די ברייתא האט אויסגערעכנט כל מיני פלעצער וואס דארט ווען ס'ענדיגט זיך דארט איז א סימן אז ס'האט זיך געענדיגט, שטייט אין א צווייטע ברייתא אז אוכלים בענבים עד הפסח, בזיתים עד העצרת, בגרוגרות עד החנוכה, בתמרים עד הפורים, ואמר רב ביבי רבי יוחנן תרתי בתרייתא מחליף,

ס'טייטש ס'איז נישט קיין סתירה ס'איז די זעלבע שיעור, אלס וואס אז אין ערשטע ברייתא האט מען געזען אז ענבים מעג מען עסן ביז ס'ענדיגן זיך די ענבים אינעם שטאט אוכל, איז אויף דעם זאגט די צווייטע ברייתא ווייסט ווען דאס איז? דאס איז עד הפסח, פסח ענדיגן זיך דארט די ענבים, און אזוי ווייטער ביי אלע אנדערע דוגמאות, דאס איז איין תירוץ אין די גמרא, ואיבעית אימא, א צווייטע תירוץ זאגט די גמרא, הא קתני בהדיא, אם יש מאוחרות מהן אוכלין עליהן, ס'טייטש מ'האט דאך אליין געזעהן אין די ברייתא, נאכדעם וואס די ברייתא האט געזאגט אז מ'מעג עסן טרויבן ביז ס'ענדיגן זיך די דליות של אוכל די טרויבן פונעם שטאט אוכל, האט דאך די ברייתא אליין געזאגט אז טאמער ס'איז דא ערגעץ וואו טרויבן אין א צווייטע פלאץ, וואס טייטש טאמער ס'האט זיך געמאכט אז ס'איז יא געבליבן טרויבן ערגעץ אנדערש קען מען זיך סומך זיין אויף די אנדערע טרויבן, און במילא זאגט די גמרא דאס זאגט אונז די צווייטע ברייתא אז די שיעור פון די אנדערע טרויבן, נישט פון די אלע שטעט וואס די ערשטע ברייתא האט אויסגערעכנט, איז די שיעור דארט איז ביז פסח, ביז שבועות, ביז חנוכה, ביז פורים, די אלע זאכן וואס די ברייתא האט אויסגערעכנט, און ווי די מפרשים זענען מסביר אז ביז פסח, דאס איז לאמיר זאגן שטייט אין די ברייתא אז ענבים עד הפסח, איז פשט פון די ברייתא אז אפילו דו טרעפסט טרויבן ערגעץ אנדערש נישט אין די שטאט אוכל, איז קענסט דיך אויך נאר פארלאזן אויף דעם ביז פסח, ווייטער פון דעם נישט ווייל נאך פסח הייסט שוין נישט די טרויבן קיין געהעריגע טרויבן ס'איז סתם סתם אזוי נישט קיין גוטע פירי מילא קען מען זיך נישט פארלאזן אויף דעם איז על כל פנים נישט דא קיין סתירה צווישן די צוויי ברייתות זאגט די גמרא ווייטער תניא מ'האמיר געלערנט א ברייתא רבי שמעון בן גמליאל אומר רבי שמעון בן גמליאל זאגט סימן להרים מילין די סימן פון א בארג דאס איז מילין מילין דאס איז אזעלכע רש"י זאגט דאס איז ביימער פון עפצים עפצים איז א סארט געוויקס וואס מ'פלעגט מאכן פון דעם טינט על כל פנים זאגט אונז דא רבי שמעון בן גמליאל אז די ביימער, די מילין, די עפצים ביימער, וואקסן גאר שיין אויף בערג, און אנדערע ביימער וואקסן נישט אזוי שיין אויף בערג, און די זעלבע זאך די עפצים וואקסן נישט שיין ערגעץ אנדערש. ווייטער, מ'עט באלד זען די גמרא וואס ס'איז א נפקא מינה, זאגט אבער ווייטער רבי שמעון בן גמליאל, סימן לעמקים דקלים, וואס טייטש אין א עמק, אין א טאל, דארט וואקסן גוטע דקלים, און דקלים וואקסן נישט גוט ערגעץ אנדערש נאר אין א טאל. ווייטער, סימן לנחלים, קנים, טייטש א נחל, א טייך, איז נאר א פלאץ וואס ס'וואקסט דארט קנים, און טאמער ס'דא א פלאץ וואס קוקט אויס ווי א נחל אבער ס'איז דארט נישט דא קיין קנים, הייסט דאס נישט קיין נחל. מ'עט באלד זען לגבי וואס דאס איז א נפקא מינה. ווייטער, סימן לשפלה, שפלה דאס איז א גראדע שטיקל ערד, א גלייכע שטיקל ערד, איז וואס הייסט א שפלה?

אשר בשפלה לרוב, זעהן מיר אז ס'וואקסן די שקמים, די שקמה וואקסט אינעם שפלה, זעהן מיר אז שפלה הייסט נאר א פלאץ ווי ס'וואקסט דארט שקמה, און רש י זאגט ס'שטייט נישט דא אין ערגעץ אז מ'קען נישט רופן א צווייטע פלאץ אויך א שפלה, ווער זאגט אז שפלה הייסט נאר א פלאץ וואס ס'וואקסט דארט שקמה? נאר וואס דען זאגט רש י נישט דאס איז טאקע די ראיה, נאר די ראיה איז אז בדרך כלל אין א שפלה, אין א גראדע פלאץ, וואקסן דארט שקמה ביימער, ס'וואקסט דארט ביימער אן קיין פירות. זאגט יעצט די גמרא, לגבי וואס איז א נפקא מינה פון די אלע דינים וואס ר' שמעון בן גמליאל האט דא געזאגט, זאגט די גמרא די ערשטע זאך וואס מ'האט געזען סימן להרים מילין, סימן לעמקים דקלים, נפקא מינה לגבי וואס איז א נפקא מינה לביכורים, לגבי ביכורים, דתנן, אזוי ווי מ'האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין ביכורים, אין מביאין ביכורים, אלא משבעת המינים, מען מעג נאר ברענגען ביכורים פון די שבעת המינים, און ווי רש י זאגט מען לערנט עס ארויס ווייל ביי ביכורים שטייט אין פסוק אשר תביא מארצך, און דער פסוק זאגט אויך לגבי די שבח פון ארץ ישראל, זאגט דער פסוק ארץ חיטה ושעורה גפן דהיינו די פסוק רעכנט דארט אויס די שבעת המינים, מילא מאכט מען א גזירה שווה מארצך און ארץ אז ביכורים איז נאר פון די שבעת המינים, אבער ולא מדקלים שבהרים ולא מפירות שבעמקים, וואס טייטש מען ברענגט נישט קיין ביכורים פון דקלים וואס וואקסן אויף בערג, אדער פון פירות טייטש תבואה וואס וואקסן אין עמקים אין א טאל, פארוואס ווייל ס'קומט נישט אויס גוט, און מילא דאס זאגט אונז דא ר' שמעון גמליאל אז די עפצים וואקסן זייער גוט אויף בערג, אבער אנדערע ביימער וואקסן נישט אזוי גוט דארט מילא קען מען נישט ברענגען פון אנדערע ביימער קיין ביכורים, און די זעלבע זאך דקלים וואקסן זייער גוט אין א טאל, טאמער ס'וואקסט דקלים ערגעץ אנדערש, קען אפשר ארויסקומען פון דעם פירות, אבער מ'עט נישט קענען ברענגען פון דעם ביכורים, ווייל ס'איז נישט אזוי גוט, ס'איז נישט די בעסטע סארט דקלים. ווייטער, נאך א זאך וואס רבי שמעון גמליאל האט געזאגט, סימן לנחלים קנים, אז א סימן פון א נחל איז קנים ס'וואקסט דארט שטאנגענעס, און טאמער ס'וואקסט נישט דארט קיין שטאנגענעס הייסט עס נישט קיין נחל, נפקא מינא, לגבי וואס איז דאס א נפקא מינא לנחל איתן, אז ביי די סדר פון עגלה ערופה דארף מען דאך דארט אפהאקן די קאפ, לעבן נחל איתן לעבן א נחל, איז א נחל הייסט נאר א פלאץ וואס וואקסט דארט קנים. ווייטער, נאך א נפקא מינה לגבי א דין וואס ר' שמעון גמליאל האט געזאגט, סימן לשפלה שקמה, נפקא מינה לגבי וואס איז דאס א נפקא מינה, למקח וממכר, אז טאמער איינער פארקויפט פאר זיין חבר עפעס א שפלה, א געגנט וואס ער רופט א שפלה, דארף ער זיכער מאכן אז ס'וואקסט דארט שקמה, ס'וואקסט דארט ביימער אזעלכע שקמה ביימער אן קיין פירות, און טאמער נישט, איז די גאנצע מכירה נישט קיין מכירה, זאגט די גמרא השתא דאתית להכי, נאכדעם וואס מען זעט די נפקא מינה פון רבי שמעון בן גמליאל אז די נפקא מינה העט זיין לגבי מקח וממכר, קען מען שוין זאגן כולהו נמי למקח וממכר, אז לגבי אלעס איז א נפקא מינה אויף מקח וממכר, ס'טייטש טאמער איינער פארקויפט פאר זיין חבר א בארג, ער זאגט אים איך פארקויף דיר א בארג, דארף ער זיכער מאכן אז ס'וואקסט דארט מילין, עפצים ביימער, די זעלבע זאך א טאל, הייסט נאר א פלאץ וואקסט דארט דקלים, א נחל הייסט נאר א פלאץ וואקסט דארט קנים, די אלע נפקא מינות וואס מ'האט פריערט אויסגערעכנט לגבי ביכורים עגלה ערופה דארף מען שוין נישט זאגן, נאר מען קען פשוט זאגן ס'איז א נפקא מינה לגבי מקח וממכר, טאמער ס'איז נישט דא די אלע סארט געוויקסן אויף די אלע פלעצער, איז די גאנצע מקח בטל. זאגט די הייליגע משנה, די משנה איז דא ממשיך אויסצורעכענען כל מיני מנהגים, זאגט די משנה מקום שנהגו למכור בהמה דקה לנכרים, א פלאץ ווי מען פירט זיך דארט צו פארקויפן בהמה דקה פאר גוים, בהמה דקה, דאס איז אזעלכע ציגעלעך קליינע בהמות וואס מ'פארקויפט זיי פאר גוים, איז א פלאץ ווי מ'פירט זיך צו פארקויפן איז מוכרין מעג מען טאקע פארקויפן, אבער מקום שלא נהגו למכור, א פלאץ ווי מ'פירט זיך נישט צו פארקויפן, פארוואס זאל מען נישט פארקויפן א בהמה דקה פאר א גוי, ווייל מ'וועט באלד זען אז יעדער איז מודה אז א בהמה גסה, א גרויסע בהמה, אזוי ווי אן אקס, און א פערד, און א חמור, דאס טאר מען נישט פארקויפן פאר א גוי, מילא געווען פלעצער וואס מ'האט גוזר געווען אויכעט אויף א בהמה דקה, און ממילא א פלאץ ווי מ'איז זיך נוהג נישט צו פארקויפן א בהמה דקה פאר א גוי, אין מוכרין, דארף מען זיך טאקע אזוי פירן, און מען טאר נישט פארקויפן אזא סארט בהמה פאר א גוי, זאגט די משנה, ובכל מקום אין מוכרין להם בהמה גסה, אויף קיין שום פלאץ טאר מען נישט פארקויפן פאר א גוי א בהמה גסה, און רש"י ברענגט צוויי טעמים טאקע פארוואס מען טאר נישט פארקויפן א בהמה גסה פאר א גוי, איין טעם איז, ווייל היות וואס די בהמה איז דאך געמאכט אויף צו ארבעטן, און ממילא אז מען וועט פארקויפן פאר א גוי, מארגן העט איינער פארדינגען אדער פארבארגן פאר א גוי, און דער גוי קען ארבעטן מיט דעם שבת, און א מענטש איז דאך מצווה אויף שביתת בהמתו בשבת וועט ער עובר זיין אויף חילול שבת און פאר דעם טאר מען אינגאנצן נישט פארקויפן א בהמה גסה פאר א גוי, צווייטע טעם איז אז טאמער איינער העט פארקויפן א בהמה גסה פאר א גוי און דער גוי העט עס אויספרובירן און ס'עט זיין ממש ערב שבת פארן זמן און דער איד העט רופן די בהמה צו זיך און די בהמה העט טראגן אויף זיך זאכן איז די איד עובר אויף די מלאכה פון מחמר מ'טאר נישט פירן א בהמה וואס טראגט אויף זיך זאכן און מילא דאס איז נאך א טעם פארוואס מ'טאר נישט פארקויפן א בהמה גסה פאר א גוי, זאגט די משנה ווייטער און די זעלבע זאך. מען טאר נישט פארקויפן נישט קיין בהמה גסה, נישט עגלים וסייחים, עגלים דאס איז קליינע קעלבעלעך, סייחים דאס איז קליינע פערדעלעך, טאר מען אויך נישט פארקויפן פאר א גוי, שלמים ושבורים, דאס איז אבער דאך גאנצע בהמות, אדער צובראכענע בהמות, פארקנאקטע בהמות, גארנישט טאר מען נישט פארקויפן פאר א גוי, אפילו א צעהאקטע בהמה בעצם קען נישט ארבעטן, אבער משום לא פלוג מען טאר גארנישט פארקויפן פאר א גוי קיין שום בהמה גסה, רבי יהודה מתיר בשבורה, רבי יהודה איז יא מתיר צו פארקויפן א צוהאקטע בהמה פאר א גוי, פארוואס ווייל מען קען סיי ווי נישט ניצן אויף ארבעט, און ממילא אז מען שעכט עס גראד, איז יעדע איד וואס העט זעהן די בהמה ביים גוי העט פארשטיין אז דער גוי האט עס נישט געקויפט אויף צו ארבעטן מיט דעם ווייל דער גוי העט דאך עס גראד שעכטן, און ממילא העט ער זיך נישט מורה היתר זיין צו פארקויפן א בהמה גסה פאר א גוי. ווייטער זאגט די משנה, בן בתירא מתיר בסוס, בן בתירא איז סתם אזוי מתיר צו פארקויפן א פערד פאר א גוי, פארוואס ווייל ער האלט אז החי נושא את עצמו, און ממילא די איינציגסטע זאך וואס טוט א פערד איז מען רייט אויף דעם, מען נוצט עס נישט אויף אנדערע ארבעט, און ממילא הייסט עס אינגאנצן נישט קיין מלאכה, איז אפילו מען האט פארדינגען א פערד פאר א גוי און די גוי וועט רייטן אויף דעם שבת, הייסט עס נישט קיין מלאכה, און ממילא נישט שייך דא די גאנצע פראבלעם וואס איז דא ביי בהמה גסה, און די זעלבע זאך טאמער מען וועט פארקויפן א פערד ערב שבת איז אויך נישט דא די גזירה ווייל חי נושא את עצמו, און מילא לאזט בן בתירא פארקויפן א פערד פאר א גוי. זאגט די משנה ווייטער נאך א מנהג, מקום שנהגו לאכול צלי בליל פסחים אוכלין, א פלאץ וואס מען האט זיך געפירט אז מען מעג דארט עסן געבראטענע פלייש פסח ביי די נאכט מעג מען טאקע עסן, אבער מקום שנהגו שלא לאכול אין אוכלין, א פלאץ ווי מען האט זיך געפירט אז דארט עסט מען נישט קיין געבראטענע פלייש פסח ביי די נאכט, פארוואס זאל מען נישט עסן, עמיר זען די גמרא ווייל ס'קוקט אויס ווי א קרבן פסח, און ממילא קוקט עס אויס ווי ער עסט קדשים בחוץ, און ממילא ביי אזא פלאץ וואס די מנהג איז אזוי, טאר מען טאקע נישט עסן קיין געבראטענע פלייש פסח ביינאכט. זאגט די הייליגע גמרא, אמר רב יהודה אמר רב האט רב יהודה נאכגעזאגט פון רב, אסור לו לאדם שיאמר בשר זה לפסח הוא, א מענטש טאר נישט זאגן די פלייש איז פאר פסח, פארוואס? ווייל ס'קוקט אויס ווי ער איז מקדיש די פלייש, און מפני שנראה כמקדיש בהמתו ואוכל קדשים בחוץ, ס'קוקט אויס אז ער איז מקדיש די בהמה, און שפעטער האט ער עס מקדיש געווען אויף קרבן פסח, און יעצט גייסט און דו עסט עס אינדרויסן פון ירושלים, קוקט עס אויס ווי א אוכל קדשים בחוץ, יעצט בעצם ווען דער מענטש איז דא מקדיש די בהמה, איז דאך עס נישט קיין גאנצע בהמה, ער זאגט דאך עס אויף פלייש, א מענטש האט א שטיקל פלייש א געשחט'ענע בהמה, און זאגט בשר זה לפסח הוא, קוקט דאך נישט אויס ווי ער איז עס מקדיש אויף א קרבן פסח, נאר וואס דען דארף מען זאגן, אז ס'קוקט אויס ער איז עס מקדיש לקדושת דמים, אז מיט די געלט פון די פלייש וועט ער קויפן א קרבן פסח, וואס דאס טאר מען אויך נישט עסן, און מילא דאס איז די חשש, און פאר דעם טאר מען נישט זאגן בשר זה לפסח הוא, אמר רב פפא זאגט רב פפא דווקא בשר, דאס איז דווקא ביי פלייש, אבל חיטי לא דמינטר לפסחא קאמר, וואס טייטש ווען א מענטש זאגט חיטים אלו לפסח, דארט בין איך נישט חושש אז סקוקט אויס אז ער האט מקדיש געווען די חיטן און ער גייט מיט די געלט קויפן א קרבן פסח, נאר וואס מען זאגט אז אוודאי האט ער געמיינט אז חיטים אלו לפסח מען דארף אויפפאסן אויף די חיטן זאלן נישט חמצ'דיג ווערן פאר פסח, מילא דארט איז נישט דא די גזירה. פרעגט אבער די גמרא, ובשר לא, אויף פלייש טאר מען נישט זאגן בשר זה לפסח הוא, מיתיבי פרעגט די גמרא א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, אמר ר' יוסי, ר' יוסי האט געזאגט, באלד וועלן מיר זעהן א צווייטע גירסא אין די גמרא אז נישט ר' יוסי האט עס געזאגט וואס איז שטארק נוגע, על כל פנים, אין די גירסא זאגט די ברייתא אז ר' יוסי האט געזאגט, תודוס איש רומי, תודוס איז געווען א חשובע איד אין רוים, הנהיג את בני רומי לאכול גדיים מקולסים בליל פסחים, האט איינגעפירט א מנהג אז אידן זאלן עסן געבראטענע גדיים פסח ביינאכט מקולסין איז טייטש געבראטן ממש ווי מען פלעגט בראטן די קרבן פסח מקולסין איז א לשון פון מיט געווער וואס די קרבן פסח פלעגט מען דאך בראטן גאנצערהייט ראשו על כרעיו וואס האט אויסגעזען ווי די געווער איז ביי די זייטן על כל פנים ער האט געמאכט א מנהג אין רוים אז מען זאל בראטן די בהמה פסח ביינאכט וואס מען עסט פסח ביינאכט ביים סדר זאל מען עס בראטן ממש ווי א קרבן פסח, שלחו לו, האבן די חכמים אים געשיקט, אלמלא תודוס אתה, ווען נישט ביסט תודוס די חשובע תודוס, גזרנו עליך נידוי וואלט אונז דיר אריינגעלייגט אין חרם, פארוואס שאתה מאכיל את ישראל קדשים בחוץ, ווייל ביסט מאכיל אידן קדשים אינדרויסן פון ירושלים, און די גמרא פרעגט גראד קדשים סלקא דעתך, איז עס דען קדשים ס'איז דאך נישט געווען קיין קדשים סך הכל געווען א זכר לקרבן פסח אלא נאר אימא קרוב להאכיל את ישראל קדשים בחוץ טייטש ס'קוקט אויס ווי ביסט מאכיל קדשים בחוץ פארוואס ווייל איינער וואס זעהט אז מען בראט אזוי א בהמה קוקט עס אויס ווי די קרבן פסח און במילא קוקט עס אויס אז מען עסט קדשים בחוץ על כל פנים זעהן מיר דאך אין די ברייתא מקולס אין, שאין מקולס לא, אז די איינציגסטע פראבלעם דא פון די חכמים איז געווען אז מען האט עס געבראטן מקולסין, מען האט געבראטן די גדי ממש ראשו על כרעיו על קרבו ממש גאנצערהייט אזוי ווי די קרבן פסח, דאס איז א פראבלעם, אבער סתם אזוי א געבראטן שטיקל פלייש איז דאך נישט דא קיין שום פראבלעם, און נאך מער, לכאורה האט מען דאך געזאגט ווען מען האט געבראטן די פלייש דארט אין רוים האט מען געזאגט בשר זה לפסח הוא, און אפילו הכי האט מען נישט גוזר געווען איז א קשיא אויף רב, ענטפערט די גמרא, אמרי מקולס לא שנא אמר לא שנא לא אמר, וואס טייטש אוודאי די פראבלעם דארט פון די חכמים איז געווען דאס אז ס'איז געווען מקולס, פארוואס? ווייל ביי מקולס ס'קוקט אזוי מין אויס ווי א קרבן פסח, איז דארט איז נישט קיין חילוק צו די מענטש זאגט בשר זה לפסח צו ער זאגט נישט בשר זה לפסח, ס'איז אלעמאל א פראבלעם ווייל ס'קוקט אויס ווי אוכל קדשים בחוץ, אבער שאינו מקולס, ווען תודוס איש רומי וואלט נישט איינגעפירט דעם מנהג זאל זיין מקולס, נאר סתם אזוי ער וואלט איינגעפירט אז מען זאל עסן געבראטן פלייש, דארט איז אוודאי קען מען זאגן ווי רב, אז פירש אין, לא פירש לא, טאמער דער מענטש וועט זאגן פון זיין מויל בשר זה לפסח, דעמאלטס איז אוודאי א פראבלעם, אבער טאמער ער זאגט נישט, און ווער זאגט ס'איז א פראבלעם איז נישט קיין פראבלעם, זאגט די גמרא, רב אחא מתני לה להא מתניתא, כר' שמעון, רב אחא האט פארגעלערנט די ברייתא אזוי ווי מען האט פריערט אויסגערעדט רבי יוסי דער וואס האט נאכגעזאגט די מעשה דא פון תודוס איש רומי איז רב אחא האט עס געלערנט אז נישט רבי יוסי דער וואס האט עס געזאגט נאר רבי שמעון איז דער וואס האט עס געזאגט מתקיף לה רב ששת פרעגט רב ששת א קשיא אזוי בשלמא למאן דתני לה כרבי יוסי ניחא גאנץ גוט דער וואס האט עס געלערנט אז רבי יוסי איז דער בעל המימרא שטימט עס אלא למאן דמתני כרבי שמעון אבער דער וואס זאגט אז רבי שמעון איז דער בעל המימרא וואס טייטש אז רבי שמעון איז מסכים צו די ברייתא ווייל רבי שמעון האט עס געזאגט מי ניחא שטימט עס דען והתנן, מיר האבן דאך געלערנט, ר' שמעון פוטר שלא התנדב כדרך המתנדבין, די משנה זאגט אין מנחות, אז איינער וואס זאגט הרי עלי להביא מנחה מן השעורים, וואס טייטש ער נעמט זיך אונטער צו ברענגען א קרבן מנחה פון שעורים, וואס איז נישט דא אזא זאך, א קרבן מנחה קען נאר קומען פון חיטין, איז דא דארט א מחלוקת, די תנא קמא האלט, תפוס לשון ראשון, מען כאפט אן זיינע ערשטע ווערטער, און ממילא טאמער ער האט ערשט געזאגט הרי עלי מנחה, דאס איז גוט, ער נעמט זיך אונטער א מנחה, דאס ס'זאגט שפעטער מן השעורים דאס בין איך נישט גורס, און במילא דארף ער ברענגען א געהעריגע מנחה. ר' שמעון אבער זאגט ניין, אז מען כאפט אויך אן דאס ער האט געזאגט שפעטער, ער האט געזאגט הרי עלי מנחה מן השעורים, און אוודאי זאגט מען אז ער האט אינזינען געהאט צו ברענגען א מנחה פון שעורים ער האט נישט געוואוסט ס'נישט דא אזא זאך, און במילא אז ער האט זיך אונטערגענומען אזא סארט זאך און ס'נישט דא אזא סארט זאך, זאגט ר' שמעון אז ער איז פטור פון צו ברענגען גארנישט, פארוואס שלא התנדב כדרך המתנדבין. ווייל נישט אזוי איז מען מנדב א מנחה, און במילא איז שווער לויט ר' שמעון, וואס ר' שמעון זאגט דאך שלא התנדב כדרך המתנדבין טאמער א מענטש טוט עפעס וואס די זאך איז נישט קיין נארמאלע זאך, נישט דא אזא זאך מנחה מן השעורין, האט ער גארנישט געטון, אויב אזוי וויאזוי קענסטו זאגן אז ר' שמעון איז דער בעל המימרא פון דער ברייתא, און די ברייתא איז דאך מבאר אז תודוס איש רומי האט געטון דא א פראבלעמאטישע זאך, פארוואס? ווייל סקוקט אויס ווי קרוב להאכיל את ישראל קדשים בחוץ, און לויט ר' שמעון דאך נישט אזוי, ווייל לויט ר' שמעון בעצם לאמיר שוין זאגן אז מהאט געזאגט אויף די פלייש דארט בשר זה לפסח, וואס איז ווי נישט ווי סנישט שייך צו נעמען פלייש פון א בהמה וואס מהאט שוין געשחטן און עס מאכן פאר א קרבן פסח, און במילא ס'איז לא התנדב כדרך המתנדבין, איז עס אפילו נישט קרוב להאכיל את ישראל קדשים בחוץ, ס'איז גארנישט מיט נישט, אפילו ווען ער וואלט עס געטוהן אין די צייט פון בית המקדש וואלט עס גארנישט געווען, און במילא לויט ר' שמעון וואס איז די פראבלעם? אלא מאי, וואס וועט מען דארפן זאגן? אז ס'שטימט טאקע נישט מיט ר' שמעון, און וויאזוי זאגט רב אחא אז ר' שמעון איז דער בעל המימרא פון די ברייתא? א ווייל ער דארף מען זאגן אז ר' יוסי איז דער בעל המימרא? אמר ליה רבינא לרב אשי, זאגט אבער רבינא צו רב אשי ומאן דמתני לה כרבי יוסי, און דער וואס איז יא דא גורס רבי יוסי מי ניחא, איז לויט רבי יוסי שטימט עס דען יא? והאמר רבא, רבא האט דאך געזאגט אז ר' שמעון בשיטת רבי יוסי אמרה, אז די גאנצע שיטה דא פון ר' שמעון, וואס ר' שמעון זאגט אז איינער וואס זאגט הרי עלי מנחה מן השעורין זאגט ר' שמעון אז לא התנדב כדרך המתנדבין איז פטור פון אלעס, דאס גייט כשיטת רבי יוסי, אז וואס? וואס זאגט רבי יוסי? דאמר אף בגמר דבריו אדם נתפס. ס'דא א מחלוקת צווישן ר' מאיר און ר' יוסי אין תמורה, די משנה זאגט אין תמורה לגבי איינעם וואס זאגט הרי זו תמורת עולה תמורת שלמים, ער זאגט אויף א בהמה זאל זיין א תמורת עולה און א תמורת שלמים, איז בעצם נישט דא אזא זאך א בהמה זאל זיין א תמורה אויף צוויי קרבנות, איז ר' מאיר, ר' מאיר האלט אז תפוס לשון ראשון, און ממילא די ערשטע זאך וואס ער האט געזאגט הרי זו תמורת עולה, איז דאס איז וואס מ'איז תופס און ממילא טאקע איז די בהמה א תמורת עולה, מה שאין כן ר' יוסי, רבי יוסי זאגט אז מען קוקט אויך אן אויף די צווייטע חלק וואס ער האט געזאגט, און ממילא דארף מען נעמען די בהמה, מען דארף עס פארקויפן, און מיט די געלט דארף מען קויפן ביידע, סיי אן עולה און סיי א שלמים, א תמורה פאר ביידע. על כל פנים, זעט מען דאך דא אז רבי שמעון גייט כשיטת רבי יוסי, ממילא מאי לאו דרבי שמעון סבר לה כרבי יוסי, ור' יוסי נמי סבר לה כר' שמעון, איז לכאורה פון דעם וואס מ'זעט אז ר' שמעון האלט ווי ר' יוסי אז תפוס לשון אחרון, ר' יוסי האלט אויך ווי ר' שמעון, קומט אויס ר' יוסי האלט בעצם אויך אז ווען איינער זאגט ארויס פון זיין מויל אז הרי זה מנחת שעורין האט ער גארנישט געזאגט, און ממילא שטימט נישט די ברייתא נישט מיט ר' שמעון און נישט מיט ר' יוסי, וואס איז דיר בעסער איינצוזעצן די ברייתא כשיטת ר' יוסי? זאגט רב אשי ניין, לא. ר' שמעון סבר לה כרבי יוסי, ולא רבי יוסי סבר לה כר' שמעון, ר' שמעון אוודאי האלט ווי ר' יוסי, אז תפוס לשון אחרון, און ממילא ווען א מענטש זאגט הרי עלי להביא מנחה מן השעורים, און ס'איז נישט דא אזא זאך, און במילא האט ער גארנישט געזאגט, מה שאין כן רבי יוסי, רבי יוסי האלט נישט ווי ר' שמעון, ווייל אין הכי נמי רבי יוסי זאגט מ'קוקט אויף די גאנצע זאך וואס דער מענטש האט געזאגט תפוס לשון אחרון, אבער פונדעסטוועגן דאס איז נאר ווען מען קען עפעס מאכן פון זיין ווערטער, למשל ווען א מענטש זאגט הרי זה תמורת עולה תמורת שלמים, דארט קען מען זאגן אז ער האט טאקע אינזינען געהאט ביידע במילא דארף מען מיט די געלט קויפן ביידע, אבער ביי א ציור וואס א מענטש זאגט הרי זה מנחה מן השעורין, וואס דאס איז בעצם גארנישט מיט נישט ס'איז דאך נישט דא אזא זאך, איז ביי אזא ציור קען זיין רבי יוסי וועט אויך האלטן אז אוודאי דארף מען נעמען די געלט, די טייטש מען דארף נעמען די שעורים וואס ער האט דא מקדיש געווען, נעמען די געלט און קויפן דעם א געהעריגע מנחה, ווייל ס'קען נישט זיין אז א מענטש זאל סתם זאגן עפעס אין די וועלט אריין, און דאס איז די שיטה פון רבי יוסי, און במילא, היות וואס מ'זעהט אז רבי יוסי האלט נישט ווי רבי שמעון, שטימט שוין יא אז די ברייתא גייט כשיטת רבי יוסי, און תודוס איז טאקע געווען קרוב להאכיל את ישראל קדשים בחוץ לויט רבי יוסי, ווייל לויט רבי יוסי, טאמער מ'וואלט געזאגט דארט אין רוים, הרי זה לפסח, אויף א בהמה נאכדעם וואס מ'האט עס געשאכטן, איז אפילו ס'איז טאקע נישט דא אזא זאך מקדיש זיין א בהמה נאך ס'איז געשאכטן, אבער רבי יוסי זאגט דאך אז מ'זאגט נישט א מענטש האט געזאגט עפעס אין די וועלט אריין, נאר מיר דארפן עפעס מאכן פון זיין ווערטער, און ממילא וועט מען זאגן אוודאי האט ער אינזינען געהאט צו מקדיש זיין די פסח לדמים, און ווען איינער איז מקדיש די פסח לדמים מיט די געלט וועט מען קויפן א קרבן פסח, איז אוודאי דעמאלטס איז עס יא קרוב להאכיל את ישראל קדשים בחוץ, שטימט טאקע די ברייתא מיט ר' יוסי? זאגט יעצט די גמרא ווייטער, איבעיא להו האבן די בני הישיבה אן איבעיא געפרעגט, מ'האט געזען אין די ברייתא אז די חכמים האבן געזאגט אלמלא תודוס אתה גוזרני עליך נידוי ווען נישט דו ביסט דער חשוב'ער תודוס וואלטן זיי דיר אריינגעלייגט אין חרם, פרעגן די בני הישיבה תודוס איש רומי גברא רבא הוה? או בעל אגרופין הוה? וואס איז ער געווען? ער איז געווען א חשוב'ער איד און פאר דעם האט מען נישט געוואלט אריינלייגן אין חרם? אדער ער האט געקענט טיילן גוטע פעטש ממילא האט מען מורא געהאט אריינצולייגן אין חרם? ברענגט די גמרא א ראיה אז ער איז געווען א גברא רבא, געווען א חשוב'ער מענטש, תא שמע, ווייל שטייט אין א ברייתא, עוד זה דרש תודוס איש רומי, אז תודוס איש רומי האט גע'דרש'נט, מה ראו חנניה מישאל ועזריה שמסרו עצמן על קדושת ה' לכבשן האש, וואס עפעס האבן חנניה מישאל ועזריה זיך געווען גרייט אריינצואווארפן אין פייער, וואס עפעס זייט ווען איז מען זיך מוסר נפש אויף דעם, שטייט אין פסוק ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, א מענטש טאר זיך נישט מוסר נפש זיין אויף א זאך אויף א מצוה, יעצט די מפרשים רעדן שוין ארום אז לכאורה זיי האבן זיך דאך מוסר נפש געווען אויף עבודה זרה, אויף עבודה זרה דארף מען זיך יא מוסר נפש זיין, און זענען מסביר יעדער איינער לשיטתו, צי פשט ווייל תודוס איש רומי האט געהאלטן ווי דער מאן דאמר אז מען דארף זיך נישט מוסר נפש זיין אויף עבודה זרה, אדער דארט איז בכלל נישט געווען קיין ענין פון עבודה זרה, אבער על כל פנים, זאגט תודוס איש רומי וואס עפעס האבן זיי זיך מוסר נפש געווען, ווייל נשאו קל וחומר בעצמם מצפרדעים, זיי האבן געמאכט א קל וחומר פון די צפרדעים פון מצרים, אז ומה צפרדעים שאין מצווים על קדושת השם, צפרדעים זענען דאך נישט מצווים אויף קדושת השם,

זעען מיר אז די צפרדעים האבן אריינגעטאנצן אין אויוון, אפילו דער אייבערשטער האט זיי קיינמאל נישט באפוילן דאס צו טון, איז כל שכן זאגט תודוס איש רומי אנו שמצווין על קדושת השם, וואס אונז זעמיר יא מצווה אויף קדושת השם, אזוי ווי שטייט אין פסוק ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל, איז על אחת כמה וכמה פארשטייט זיך מען דארף זיך מוסר נפש זיין, און מילא זאגט רש"י אז פון דאס וואס מ'זעט אין די ברייתא, די ברייתא ברענגט אזא סארט דרשה פון תודוס איש רומי איז מוכרח אז ער איז טאקע געווען א גברא רבה, א חשוב'ע מענטש, זאגט די גמרא, נאך א מעלה פון תודוס איש רומי, רבי יוסי בר אבין אמר, מטיל מלאי לכיס של תלמידי חכמים היה, אז ער פלעג געבן סחורה פאר תלמידי חכמים, זאלן קענען מאכן מיט דעם ביזנעס כדי זיי זאלן קענען האבן געלט, דאמר רבי יוחנן, אזוי ווי רבי יוחנן האט געזאגט כל המטיל מלאי לכיס תלמידי חכמים, זוכה ויושב בישיבה של מעלה, איז זוכה צו זיצן אין ישיבה של מעלה, שנאמר שטייט אין פסוק, כי בצל החכמה ובצל הכסף, אז אין די מחיצה פון חכמה לאזט מען אריין איינער וואס האט מהנה געווען תלמידי חכמים מיט געלט, איז על כל פנים דאס איז נאך א זאך וואס מען זעט וואס תודוס איש רומי האט געטון, וואס ער האט טאקע זוכה געווען צו זיצן בישיבה של מעלה בצל החכמה. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, מקום שנהגו להדליק את הנר בלילי יום הכפורים מדליקין, מקום שנהגו שלא להדליק אין מדליקין, א פלאץ איז געווען די מנהג דארט אנצוצינדן לעכט יום כיפור ביינאכט צינדט מען, און א פלאץ וואו מען צינדט נישט צינדט מען נישט. ווייטער זאגט די משנה אז ביז דא רעדט מען פון אנצינדן לעכט אין שטוב, אבער ומדליקין בבתי כנסיות, ובבתי מדרשות, ובמבואות האפלים, ועל גבי חולים, דאס איז קלאר אז מען צינדט אן לעכט סיי אין בתי כנסיות, אין בתי מדרשות, אין טונקעלע געסער, און דארט וואו ס'איז דא קראנקע מענטשן, ווייל דארט איז נישט דא די חשש וואס איז דא אין שטוב, זאגט די גמרא, תנא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, בין שאמרו להדליק, ובין שאמרו שלא להדליק, שניהם לדבר אחד נתכוונו, ס'טייטש סיי די מנהג צו צינדן לעכט יום כיפור ביינאכט, און סיי די מנהג נישט צו צינדן יום כיפור ביינאכט אין שטוב, איז ביידע די מנהגים אלס די זעלבע טעם, אז וואס אז יום כיפור ביינאכט, טאר מען דאך נישט עוסק זיין אין תשמיש המיטה, און ממילא דער מנהג צו צינדן לעכט איז ווייל היות וואס א מענטש איז דאך רגיל אויף תשמיש המיטה מיט די אויסגעלאשענע לעכט, אז די לעכט וועט זיין אנגעצינדן וועט ער נישט צוקומען צו דעם, און די מנהג נישט צו צינדן לעכט איז אויך די מענטש זאל נישט זען זיין פרוי, און ממילא וועט ער נישט צוקומען צו תשמיש המיטה אבער ביידע האבן די זעלבע תפקיד בעצם, זאגט די גמרא אמר רב יהושע, דרש רבא, רבא האט טאקע געדרשנ'ט וואס שטייט אין פסוק ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ, אז בין שאמרו להדליק ובין שאמרו שלא להדליק, שניהם לא נתכוונו אלא לדבר אחד, ביידע האבן געהאט די זעלבע כוונה, און פאר דעם הייסט עס ועמך כולם צדיקים ביידע האבן געהאט גוטע כוונות. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב יהודה אמר שמואל, האט רב יהודה נאכגעזאגט פון שמואל, אין מברכין על האור אלא במוצאי שבת, אז די ברכה פון בורא מאורי האש מאכט מען נאר מוצאי שבת, נישט מוצאי יום כיפור, פארוואס נאר מוצאי שבת? הואיל ותחילת ברייתו הוא, היות וואס די פייער איז באשאפן געווארן מוצאי שבת, פאר דעם מאכט מען דעמאלטס די ברכה בורא מאורי האש, אמר ליה ההוא סבא, האט ההוא סבא א זקן געזאגט דארט פאר רב יהודה אמר שמואל, ואיתימא רבה בר בר חנה, ס'דא וואס זאגן אז רבה בר בר חנה איז דער וואס האט עס געזאגט, יישר, האסט גוט געזאגט, וכן אמר רבי יוחנן, און רבי יוחנן האט אויך אזוי געזאגט אז בורא מאורי האש

אז רבי יוחנן האט געזאגט אז בורא מאורי האש מאכט מען נאר מוצאי שבת, הדר עולא חזא ביה ברבה בר בר חנה בישות, איז עולא האט נישט געענטפערט רבי אבא, נאר האט זיך אויסגעדרייט צו רבה בר בר חנה, און ער האט אים געוויזן מיט זיין פנים א אויפגערעגטע פנים, וואס טייטש ער האט געוויסט אז נישט ער האט עס געזאגט, עולא האט געוויסט אז נישט איך בין דער וואס האט עס געזאגט, נאר רבה בר בר חנה האט עס מסתמא געזאגט, און ער איז געווען בייז אויף רבה בר בר חנה אז ער האט נאכגעזאגט אזא סארט מימרא פון רבי יוחנן, פארוואס? ווייל רבי יוחנן האט קיינמאל נישט געזאגט אזא זאך האט ער געהאלטן, פארוואס? ווייל רבי יוחנן האט אוודאי געהאלטן אז מען מאכט בורא מאורי האש אויך מוצאי יום כיפור נישט נאר מוצאי שבת, פארוואס? ווייל די טעם וואס מען מאכט א בורא מאורי האש איז נישט ווייל תחילת ברייתו הוא, ווייל ס'איז א נייע בריאה ווייל מען האט באשאפן די פייער מוצאי שבת, נאר וואס דען די טעם איז ווייל היות וואס גאנץ שבת און גאנץ יום כיפור האט מען נישט געטארט הנאה האבן פון די פייער מען טאר דאך נישט מאכן קיין מלאכה מיט די פייער, און יעצט מוצאי שבת און מוצאי יום כיפור וואס מען מעג נהנה זיין פון די פייער מאכט מען א ברכה אויף דעם, און ממילא פאר דעם איז ער געווען אויפגערעגט אויף רבה בר בר חנה אז ער האט נאכגעזאגט בשם ר' יוחנן אז די טעם איז אלץ תחילת ברייתו מען מאכט עס נאר מוצאי שבת, אמר ליה האט רבה בר בר חנה געזאגט צו עולא ער האט פארשטאנען דעם בליק, האט ער אים געזאגט אנא לאו אהא אמרי, איך האב קיינמאל נישט געזאגט אז ר' יוחנן האט געזאגט אזא זאך, אלא אהא אמרי, איך האב עס געזאגט אויף א גאנץ אנדערע זאך אז וואס, דתני תנא קמיה דר' יוחנן, אז איינער האט פארגעלערנט א ברייתא פאר ר' יוחנן אז ר' שמעון בן אלעזר אומר, יום הכפורים שחל להיות בשבת, אף במקום שאמרו שלא להדליק, מדליקים מפני כבוד השבת, אז ווען יום כיפור געפאלט אין שבת, איז אפילו די פלעצער וואס מען צינדט נישט בדרך כלל יום כיפור ביינאכט קיין לעכט ווי מען האט געזען די משנה, פון דעסטוועגן ווען ס'געפאלט אין שבת צינדט מען יא לעכט אלץ כבוד השבת, וענה ר' יוחנן בתריה און אויף דעם האט ר' יוחנן געזאגט, וחכמים אוסרים, אז חכמים לאזן נישט צינדן אפילו ווען יום כיפור געפאלט אין שבת, לאזן נישט די חכמים צינדן א לעכט אין שטוב אפילו נישט מפני כבוד השבת, און ממילא דאס זאגט רבה בר בר חנה, דאס האב איך געזאגט בשם ר' יוחנן אז ר' יוחנן האט געזאגט אז מען טאר נישט צינדן יום כיפור ביינאכט קיין לעכט אפילו ווען ס'געפאלט אין שבת ביז מוצאי שבת, דאס האב איך געזאגט איך האב נישט געמיינט צו זאגן אז רבי יוחנן האט געפסקנט אז בורא מאורי האש מאכט מען נאר מוצאי שבת, אמר ליה האט עולא געזאגט צו רבה בר בר חנה עדא תהא וואס טייטש אזוי זאל זיין, וואס טייטש אוואדע, מיט דעם בין איך מודה אז רבי יוחנן האט אזוי געזאגט, אבער נישט אויף די אנדערע זאך, זאגט די גמרא, קרא עליה רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט אויף די מעשה די פסוק, מים עמוקים עצה בלב איש ואיש תבונה ידלנה, מים עמוקים עצה בלב איש, זה עולא, וואס טייטש אויף עולא איז געזאגט געווארן עצה בלב איש, אז עולא האט אנגעקוקט רבה בר בר חנה בייזערהייט, אבער ס'איז געווען בלב איש, ער האט נישט געזאגט גארנישט, ער האט אים נאר אנגעקוקט, און מיטן בליק האט ער אים געוואלט מרמז זיין אז ס'געפעלט אים נישט וואס ער האט געזאגט, ואיש תבונה ידלנה, א קלוגער עט שעפן פון די וואסער, זה רבה בר בר חנה, וואס וואס וואס ער האט פארשטאנען די בליק פון עולא און האט זיך פארענטפערט פונקט וואס ער האט געזאגט, זאגט די גמרא ואינהו כמאן סברוה, וואס טייטש עולא און רבה בר בר חנה, וואס האלטן אז מען מאכט א בורא מאורי האש אויכעט מוצאי יום כיפור, ווי וועם האלטן זיי? ענטפערט די גמרא כי הא דאמר ר' בנימין בר יפת אמר ר' יוחנן, מברכין על האור בין במוצאי שבת, בין במוצאי יום הכפורים, וכן עמא דבר און אזוי איז טאקע די מנהג, פרעגט אבער די גמרא, וויאזוי קענסטו זאגן אז מען מאכט אויך א בורא מאורי האש מוצאי יום כיפור? מיתיבי כ'וועל דיר א קשיא פרעגן פון א ברייתא? שטייט אין א ברייתא אין מברכין על האור אלא במוצאי שבת הואיל ותחילת ברייתו הוא אז מען מאכט נאר א בורא מאורי האש מוצאי שבת ווייל ס'איז תחילת ברייתו ווייל דעמאלטס איז די פייער באשאפן געווארן וכיוון שרואה מברך מיד און ברגע וואס מען זעט די פייער מאכט מען גראד די ברכה בורא מאורי האש מען דארף נישט ווארטן אויף הבדלה רבי יהודה אומר רבי יהודה זאגט סודרן על הכוס, אז מען מאכט עס כסדר אויף א כוס אזוי ווי אונז מאכט מען הבדלה, ואמר רבי יוחנן, רבי יוחנן זאגט הלכה כרבי יהודה אז די הלכה איז טאקע ווי רבי יהודה, אבער על כל פנים זעהן מיר דא אז די ברייתא זאגט אז די בורא מאורי האש מאכט מען נאר מוצאי שבת, איז וויאזוי זאגסטו אז מען קען עס אויך מאכן מוצאי יום כיפור, זאגט די גמרא לא קשיא ס'נישט קיין סתירה, כאן באור ששבת, כאן באור היוצא מן העצים מן האבנים, ס'טייטש א פייער וואס האט גערוהט, א פייער וואס איז געווען אנגעצינדן גאנץ שבת גאנץ יום כיפור, וואס ביי אזא ציור איז פשט א גאנץ יום טוב א גאנץ יום כיפור האט מען נישט הנאה געהאט פון די לעכט, און יעצט קומט מוצאי יום טוב מוצאי יום כיפור קען מען ערשט יעצט די ערשטע מאל הנאה האבן פון די פייער, איז ביי אזא ציור מאכט מען טאקע א בורא מאורי האש, מה שאין כן א נייע פייער, א פייער וואס האט נישט גערוהט גאנץ שבת גאנץ יום כיפור, וואס מען האט יעצט אנגעצינדן מוצאי שבת, דא קען מען נאר מאכן די ברכה מוצאי שבת, אבער נישט מוצאי יום כיפור, ווייל מוצאי יום כיפור האבן מיר געזען די טעם איז נישט ווייל ס'איז תחילת ברייתו, נאר די טעם איז ווייל א גאנץ יום כיפור האט מען נישט געקענט הנאה האבן יעצט קען מען יא, טאמער ס'האט נישט געברענט גאנץ יום כיפור קען מען נישט מאכן אזא סארט ברכה. רש"י רעדט אויס נישט נאר ס'האט געברענט גאנץ יום כיפור גאנץ שבת נאר אפילו מ'האט עס אנגעצינדן פאר א חולה הייסט עס אויך א נר ששבת, אבער על כל פנים זעהן מיר דא אז א נר ששבת קען מען מאכן א בורא מאורי האש מוצאי יום כיפור, און מוצאי שבת דארף נישט האבן א נר ששבת נאר יעדע פייער קען מען מאכן א בורא מאורי האש, פארוואס ווייל תחילת ברייתו הוא. זאגט די גמרא תני חדא, מיר האבן געלערנט אין איין ברייתא, אור היוצא מן העצים מן האבנים מברכין עליו, ותני חדא, אין מברכין עליו, אין איין ברייתא שטייט אז ביי א נייע פייער קען מען מאכן א בורא מאורי האש, צווייטע ברייתא שטייט אז נישט, זאגט די גמרא לא קשיא, כאן במוצאי שבת כאן במוצאי יום כפורים, מוצאי שבת קען מען מאכן א ברכה בורא מאורי האש אויף א נייע פייער, פארוואס ווייל תחילת ברייתו, מה שאין כן מוצאי יום כיפור דארף עס זיין דווקא א נר ששבת, ווייל ביי א נר ששבת איז פשט גאנץ יום טוב האט עס גערוהט, און מוצאי יום כיפור איז עס א נייע זאך מען קען עס יעצט נוצן און ממילא קומט זיך אויף דעם צו מאכן די ברכה בורא מאורי האש.